א מאמענט שפעטער בין איך געשטאנען אויף דער בינע האלטנדיג פון איין זייט בראוויטש'ס האנט און פון דער אנדערער, נו, יא, מוזיל'ס הענטל פארשטייט זיך, און זיך גענויגט רעכטס צו א באשטימטער לאזשע. דארט איז געזעסן איינער אליין א הויכער עלטערער מאן, אויסגעפוצט אין א מיליטער מונדיר, מיט א פנים וואס איז געווען ענליך

אזוי האט עס אנגעהאלטן א גוטע פאר מינוט. ווען דער פארהאנג איז געפאלן צום לעצטן מאל, זענען אלע שוישפילער געווען ארום מיר און הארציג געדריקט מיין האנט. פריילין מוזיל האט זיך ווידער געמוזט איבערטון, אבער זי איז געווען לעבן מיר און האט געשמייכלט צו מיר, אמת, ניט אזוי ווי צום צאר'ס אנקל, נאר חנ'עוודיק. לאָלאָטשקאַ, דער געשמדטער ייִד, איז אױך צוגעשפּרונגען צו מיר און געזאָגט, אַז אַלצדינג גײט גוט, יאָ, זײער גוט, נאָר איך האָב פֿאָרט געדאַרפֿט אָנטאָן אַ פֿראַק פֿאַר דעם גרױספֿירשט און ניט קײן טוקסידאָ. דער אַלטער סוּװאָרין איז אַרומגעגאַנגען הינטער די קוליסן, געשטערט די אַרבעטער איבערצובױען די דעקאָראַציעס און געבורטשעט עפּעס אונטערן נאָז. דערזעענדיק מיך, האָט ער פֿרײַנדלעך געשאָקלט מיטן קאָפּ און געזאָגט פֿון װײַטן, איר זיגט. און אלע שוישפילער האבן זיך צעלאכט צופרידענע. מיט איין ווארט, עס איז געווען פרייליך, ס'איז געווען יום-טוב'דיג, א שיינער מאמענט אין מיין יונגן לעבן. איך האב אבער געציטערט פאר דעם פערטן, לעצטן אקט. ווען זיי האבן געלאכט פון מיין צווייטן אקט מיט די קונצן, וועלן זיי אפשר לאכן פון דעם פערטן. איך מוז דא ערקלערן אביסל וועגן מיין פערטן אקט. עס איז געווען א טריק וועלכן איך האב געפרואווט איינצופירן אין דער טעאַטער טעכניק. אין דריטן אַקט באַגייט איינער פון דער משפּחה זעלבסטמאָרד, האָפנדיק, אַז די טרויעריקע פּאַסירונג וועט מעגלעך ברענגען שלום אין דער פאַמיליע. אָבער, און דאָס דאַרף אויסדריקן דעם דער לעצטער אַקט, אָבער אַלצדינג איז געבליבן ווי פריער, און ווי דאָס פאַרקריפּלטע לעבן איז פריער געגאַנגען, אַזוי גייט דאָס אויך איצט, אַ פּאָר מאָנאַטן שפּעטער.

אהא. א איבערחזרונג. אזוי ווי עס איז געווען פריער, הייסט עס אז עס האט זיך גארנישט געענדערט, דער קרבן איז געווען אומזיסט, נו, וואס קען זיין קלארער? און אזוי האבן מיר טאקע געמאכט, דער פארהאנג האט זיך אויפגעהויבן, די זעלבע שטוב, די זעלבע בענקלעך, דער זעלבער לאמפ מיט דעם בייכלדיגן גלאז ווי אין ערשטן אקט, די שוישפילער זיצן אויף די זעלבע פלעצער און רעדן די זעלבע ווערטער. א מינוט איז אין טעאטער געווען שטיל, דערנאך האט מען זיך דא און דארט געכאפט. מען הויבט אן שפילן די פיעסע פון דאס ניי, איז דער סופליאר אפשר שיכור? מאכן די שוישפילער אדער דער מחבר אדער אלע צוזאמען חוזק פון אונז? דער אקט האט דאך ניט געקאנט זיך ציען לאנג ווייל ער איז געווען געבויט אויף א טריק, אויף איבערחזרונג. נאך דריי פיר מינוט האט דער פארהאנג זיך פאמעליך ארונטערגעלאזט. די פארשטעלונג איז געווען פארענדיגט. פון דער זייט פון פארהאנג, אבער ניט פון דער אנדערער וואו דאס פובליקום איז געזעסן. דאָרטן, אין טעאַטער, האָט די פֿאָרשטעלונג זיך ערשט אָנגעהויבן. מען האָט געשריִען, געגוואַלדעוועט, געטופּעט מיט די פֿיס, געפֿײַפֿט, פּראָטעסטירט. מײַן מאַמע איז געוואָרן בלייך, אַז איך האָב געמיינט, אָט-אָט חלשט זי אַוועק. מיט אַ ווייטאָק און טיפֿן רחמנות האָט זי געקוקט אויף מיר. דער פֿאָרהאַנג האָט זיך אויפֿגעהויבן, ווײַל אַ טייל פֿון פּובליקום האָט שטאַרק אַפּלאָדירט און דער סקאַנדאַל איז געוואָרן גרעסער. איך האָב זיך אַ וואָרף געטאָן אין די קוליסן. די שוישפילער זענען געשטאנען הינטער די דעקאראציעס און זיי זענען ניט ארויסגעגאנגען אויף דער בינע. ווען זיי האבן מיך דערזען, האבן זיי מיך אנגעהויבן צו שטופן, גייט, גייט, פארבויגט זיך! נו, און איר? האב איך געוואלט זיי מיטנעמען. דאס פובליקום וויל אייך זען, ניט אונדז, האבן זיי באשיידן געענטפערט, אבער איך האב ניט פארשטאנען וואס זיי מיינען. איך האב געכאפט מוזיל פאר דער האנט און געשלעפט זי אויף דער בינע, אָ, נײן, מיט אײַך גײ איך ניט, האָט זי פּראָטעסטירט, מען פֿײַפֿט דאָך אױס אײַך, ניט מיך! לאָזט מיך אָפּ! מסתּמא האָט דער גוטער געטרײַער בראַװיטש, זײַן אמתער נאָמען איז געװען באַראַנאָװיטש, אַ פּאָלאַק, געזען און פֿאַרשטאַנען, װאָס איך לעב דורך און װי שאַרף עס האָט מיר געטראָפֿן אין האַרצן מוזילס פֿאַרראַט. קומט, איך גיי מיט אייך, האָט ער געזאָגט, און מיר ביידע, האַנט אין האַנט, זענען דערשינען אויף דער בינע. מען האָט אַפּלאָדירט בראַוויטשן און מען האָט געשריען צו מיר, אַרונטער פֿון דער בינע! איך האָב דאָס דייטלעך געהערט און געהאַט צייט נאָך צו וווּנדערן זיך, וואָס האָב איך זיי געטאָן? פֿאַר וואָס באַליידיקן זיי מיך? איך האָב זיך צוגעקוקט, ווער עס האָט געגוואַלדעוועט, מערסטנס יונגע מענטשן, סטודענטן און סטודענטקעס. זיי זענען געווען אויסער זיך. איך בין זיכער, ווען זיי כאפן מיך אונטן אין טעאטער וואלטן זיי מיך געשלאגן. אבער זיי האבן דאך נארוואס אפלאדירט און אזוי הארציג, אזוי ענטוזיאסטיש. קיין זאך רעגט ניט אויף אזוי דעם מענטשן ווי נייע פארמען. דער מענטש קאן אננעמען א נייע אידעי, א נייעם געדאנק, ווי געוואגט ער זאל ניט זיין, אבער נייע פארמען, צו וועלכע ער איז ניט צוגעוואוינט, מאכט אים ווילד. ער פארלירט דעם קאפ, ער איז גרייט צו הרג'ענען. לעשט אויס דאס ליכט אין טעאטער האט קארפאוו באפוילן, זאל זיין א סוף צו דעם אומזין. לאנגזאם איז דער טעאטער ליידיג געווארן, אבער נאך אין דער טונקל האב איך געהערט ווי מענטשן האבן גערעדט בייז און אומצופרידן. טרויעריג איז געווען מיין צוריקקומען אהיים, דער טרויעריגער שאנדוועג פון א דורכגעפאלענעם דראמען-שרייבער. און נאך ווייניגער נחת האט מיין מאמע געהאט פון איר זון דעם שרייבער, אחוץ דעם דראמאטישן אָוונט וואָס זי האָט דורכגעלעבט, האָט זי אינאיינעם מיט מיין שוועסטער געהאַט אַ ניט ווייניק דראַמאַטישע נאַכט. ווי געזאָגט, האָב איך זי פאַרזאָרגט מיט אַ פּריוואַטער הויז וואו זי האָבן פאַר אַ פּאָר רובל געקאָנט שלאָפן רואיק און ניט געשטערט צו ווערן פון דער פּאָליציי. אָבער גראָד אין דער נאַכט האָט מען געלאָזט וויסן, אַז די פּאָליציי וועט דאָרטן מאַכן אַן אָבלאַווע. האָט דער באַלעבאָס. געבעטן זיינע געסט זיך אפצוטראגן. מיינע ארעמע מאמע און שוועסטער האבן באדארפט ארומגיין איבער די קאלטע גאסן, פונקט ווי איך האב דאס געטון מיט א שטיקל צייט צוריק. אפאר טעג שפעטער זענען זיי אוועק געפארן. דוכט זיך אז זיי זענען געווען צופרידן צו פארלאזן די פאר זיי ביידע אומפריינדליכע שטאט. פרעגט זיך, צו וואס האב איך זיי באדארפט שלעפן פון ביאליסטאק? וואס אזוינס האב איך זיי דא געגעבן איך, דער גוטער זון און ברודער וואס איך האב זיך בארימט צו זיין. דער דורכפאל וואס איך האב געהאט מיט מיין פרעמירטע פיעסע אין מאלי טעאטער האט אפגעהאקט מיר דעם חשק צו שרייבן דראמעס. איך האב צו זיך געזאגט דאס וואס יעדער דורכגעפאלענער שרייבער זאגט, דאס פובליקום פארשטייט מיך ניט. עס איז ניט געווען אַזוי. דאָס האָב איך ניט פֿאַרשטאַנען דאָס פּובליקום. מיט אַ יאָר שפּעטער זײַנען געקומען צו מיר דער שױישפּילער פּאַװעל גײַדעבוראָװ מיט זײַן װײַב, סקאַרסקאַיאַ, װאָס איז געװען די שװעסטער פֿון דער גרױסער קאָמיסאַרזשעװסקאַיאַ. זײ האָבן געהאַלטן אין גרינדן אַ נײַעם טעאַטער, אַ פּערעדװיזשנאָי. א וואנדער-טעאטער וואס זיין ציל איז געווען ארומצורייזן אין דער פראווינץ מיט א באשטימטן, גוט אויסגעקליבענעם רעפערטואר. גיידעבוראוו איז געווען א קלוגער געבילדעטער מאן, געשטאמט פון א ליטערארישער משפחה. זיין פאטער איז געווען דער באקאנטער ארויסגעבער פון דער פראגרעסיווער וואכנשריפט נעדעליא, די וואך. איך וויל. אויפפירן אייער דראמע, די שטימע פון בלוט, האט גיידעבוראוו געזאגט צו מיר, איך האלט פון דער דראמע. איר דארפט זיך אנידערזעצן און ניט פוילן זיך זי איבערצושרייבן. ווארפט ארויס אלע קונצן און טריקן, פארקלענערט די צאל כאראקטערן, טשעפעט ניט דעם געלונגענעם דריטן אקט, און איך בין זיכער אז די פיעסע וועט

און ווען ער איז צוריק געקומען האט ער אסאך כבוד מיט געבראכט, אויך אסאך געלט. ער האט געשפילט די פיעסע אין דער נייער פאסונג אומצעליגע מאל איבער גאנץ רוסלאנד. דערנאך האבן אויך אנדערע טעאטערס אנגעהויבן שפילן די דראמע. מען שפילט זי נאך היינט אין סאוויעט רוסלאנד פערציג יאר שפעטער, זי הייסט אבער איצט ניט שטימע פון בלוט נאר קאין. קאפיטל פֿיר. צו דער צייט האב איך געפירט אזוי צו זאגן א טאפלט לעבן, איין מאל א וואך און אמאל נאך זעלטענער פלעג איך אויפשטיין פרי, אנטון מיין אוניפארם און פארלאזן פעטערבורג. מיין יינגערע ברודער יעקב, וועלכער איז שוין אויך געווען א סטודענט אין וואלד אינסטיטוט, האט געוואוינט צוזאמען מיט מיר, און מיר פלעגן ביידע אוועקפארן אהין. אין די טעג בין איך געווען אויס שרייבער, נאר א סטודענט. צוזאמען מיט מיינע קאלעגן, פלעג איך באזוכן די לעקציעס, קאפירן לאנגע כעמישע פארמולעס, ארבעטן אין די לאבאראטאריעס, און עסן אין דער סטאלאווקע. זומער בין איך געפארן אויף די פראקטישע ארבעטן אין וואלד, אין פעלד, ווייט אוועק פון פעטערבורג. געלערנט האב איך זיך ניט געוואלדיק גוט, אבער אויך ניט שלעכט. איך האב זיך געגעבן דאס ווארט דורכצומאכן מיין שטודיום ביזן סוף, ניט צו דארפן איבערלעבן נאכאמאל דאס וואס איך האב שוין איין מאל דורכגעמאכט, איך מוז האבן מיין אוניווערסיטעט דיפלאם. מיין ברודער יאקאב האט אויך געפירט אזא טאפלט לעבן, ער איז אויך געווארן א שרייבער, אבער זיין שרייבן האט געהאט אסאך צו טון מיט זיין לערנען, ער האט געשריבן וויסנשאפטליכע ארטיקלען איבער באטאניק, פיזיק, כעמיע און אזוי ווייטער. שוין אויף דעם צווייטן טאג, ווי נאר ער איז אנגעקומען אין פעטערבורג, האב איך אים גענומען אין די רעדאקציע פון דעם פאפולערן זשורנאל פרירודא אי ליודי, נאטור און מענטשן, א וואכנשריפט פאר יונגע לעזער. איך האב דארטן געארבעט פון צייט צו צייט, און דער רעדאקטאר, גרוזדיעוו, איז געווען זייער צופרידן מיט מיינע פאפולער-וויסנשאפטליכע ארטיקלען.

ער שרייבט וועגן וויסנשאפט בעסער פון מיר. אפאר וואכן שפעטער האט גרוסדיוו אים אריינגענומען אין זיין זשורנאל ווי א שטענדיגן מיטארבעטער. אנמערקונג, גרוסדיוו איז שוין לאנג טויט. דער זשורנאל הייסט איצט וו מאסטערסקוי פרירודי, אין דעם ווארשטאט פון דער נאטור. דער רעדאקטאר איז מיין ברודער. אבער אין די טעג און וואכן ווען איך בין געווען אויס סטודענט, בין איך אנגעגאנגען מיט מיין זשורנאליסטישער ארבעט, איך האב זיך געפילט גוט אין דער צייטונג בירזשעוויע וועדאמאסטי, מיינע עלטערע קאלעגן, און זיי זענען אלע געווען עלטער פון מיר, האבן זיך באצויגן צו מיר מיט אויפמערקזאמקייט און פריינטשאפט. די צייטונג האט געהאלטן אין געווינען פאפולאריטעט, זי האט צוגעצויגן צו זיך יונגע ליטערארישע כוחות.

דער יונגערמאן האט זייער זעלטן גערעדט וועגן זיין מאמען. מיט רעוואלוציע און פאליטיק האט ער גארניט געהאט צו טון, און איז געווען גאנץ גלייכגילטיג צו סאציאלע פראבלעמען. אים האט אינטערעסירט ספארט, ער איז געווען דער ערשטער אין רוסלאנד וואס האט אנגעהויבן צו שרייבן וועגן רעסלינג, וועגן פראנצויזישן קאמף, און אזוי ווייטער.

אמת'ע ליטעראטור און געפילט זיך זאט און צופרידן אין זיין סביבה. איינמאל, אין א סענטימענטאלן מאמענט, האט ער צו מיר געזאגט אז פאר'ן קאפ פון זיין מאמען איז אויסגעשטעלט א פרייז. איז עס געווען א בארימעריי? א באדויערונג? איך ווייס ניט. דאס איז געווען אין דער צייט ווען ברעשקאווסקאיא איז אנטלאפן פון טורמע און די פאליציי האט זי ארומגעזוכט. מען האט זי געכאפט, און ניקאלאי האט גארניט געזאגט אזויווי עס גייט אים גארניט אן, מעגליך אז עס איז אים יא אנגעגאנגען נאר ער האט עס באהאלטן פאר זיך, ווער ווייסט. אן אנדערש מאל האט ער מיר געוויזן, איך ווייס ניט צו וואס, זיין פאספארט. לויט דעם דאקומענט איז ער גאר געווען וועריגא, און ניט ברעשקאָווסקי. ער האָט מיר דערציילט, אַז זיין אָנקל האָט אים אַדאָפּטירט און אים געגעבן זיין נאָמען וועריגא. ברעשקאָווסקי האָט ניט געשריבן זיינע לייכטזיניקע ראָמאַנען, נאָר ער האָט זיי דיקטירט. איין מאָל איז אין רעדאַקציע געקומען אַ פריילן און האָט דערציילט, אַז זי איז עס טאַקע די, וועמען ער האָט דיקטירט, אָבער ער דיקטירט איר שוין ניט מער, זיי האָבן זיך צעאַמפּערט. די פריילן איז געווען זעקס און צוואַנציק יאר אלט, אביסל שווער אבער פראפארציאנעל געבויט, האט געהאט שיינע דיקע העל בלאנדע האר און גרויע קלוגע לאכנדיג לעבעדיגע אויגן. זי איז ניט געווען שיין אין דעם געווענליכן זין פון ווארט, נאר זי האט געהאט אסאך חן, און וואס נאך מער, פערזענליכקייט. עפּעס לעבעדיקס, אָפּטימיסטישעס און שטיפֿערישעס האָט זיך געפֿילט אין איר. איר מױל איז געװען אַ ביסל צו ברײט, אָבער װען זי האָט געשמײכלט און נאָך אָפֿטער געלאַכט, האָט זי געװיזן קרעפֿטיקע װײַסע צײן. איר נאָמען איז געװען נאַדיעזשדאַ בוטשינסקאַיאַ. װאָס װיל זי? זי האָט געבראַכט אַ ליד. אפֿשר װעט די צײַטונג דאָס אָפּדרוקן. לידער גאר, וואס דארף א טעגליכע צייטונג לידער? טוטס אונז לייד. די פריילן האט זיך צולאכט, נו, אויב ניט לידער האט זי מיטגעבראכט א קליינע מייסעלע. א דערציילונג? ניין. ניט גראד א דערציילונג, נאר א פרייליכע מייסעלע. דער לעזער וועט לאכן, איר וועט זען. די דאָזיקע מײַסעלע איז אָפּגעדרוקט געװאָרן אין אונדזער צײַטונג. דער לעזער האָט טאַקע געלאַכט, שפּאַסיק, װיציק, פֿריש אָנגעשריבן, אַ געשמאַקן רוסיש. אָבער װאָס פֿאַר אַ מאָדנעם פּסעװדאָנים זי האָט זיך דאָס אױסגעקליבן, טעפֿי. װאָס מײנט אײגנטלעך טעפֿי? פֿרײלן בוטשינסקאַיאַ האָט געלאַכט. יאָ, עס מײנט עפּעס, אָבער װאָס אַזױנס װיל זי ניט אױסזאָגן, דאָס איז אַ סוד. אַזױ איז אױפֿגעגאַנגען אַ נײַער שטערן אױף דעם ליטעראַרישן הימל, אַ שטערן, װאָס האָט װאַרעם און אָנגענעם געבלישטשעט און שײַנט שױן עטלעכע צענדליק יאָר. טעפֿי, די הומאָריסטישע שרײַבערן, איינע פֿון די בעסטע, וואָס רוסלאַנד האָט פֿאַרמאָגט, און וואָס האָט אָנגעהויבן פֿריילעך מאַכן דעם רוסישן עולם, נאָך איידער איר קאָלעגע און קאָנקורענט, דער הויך-טאַלענטירטער אַרקאַדי אַווערטשענקאָ האָט זיך באַוויזן אין דער ליטעראַטור. באַלד האָבן מיר זיך דערוווּסט, אַז טעפֿי איז די שוועסטער פֿון מיראַ לאָכוויצקאַיאַ. א זייער באקאנטע דיכטערן, די פארפאסערן פון עראטיש-ראמאנטישע לידער, וועמענס נאמען איז געווען פארבונדן מיט דעם גרויסן רוסישן דיכטער קאנסטאנטין באלמונט. פארוואס זשע איז טעפי גאר בוטשינסקאיא? דאס איז דערפאר וואס זי איז געווען פארהייראט מיט א געוויסן בוטשינסקי, א פאלאק דוכט זיך מיר, אן אדוואקאט אדער א פראקוראר, מיט וועמען זי האט געהאט צוויי טעכטער און אין גיכן זיך צעגאנגען מיט אים, מיט איר בארימטער עלטערער שוועסטער מירה לאכוויצקאיא האט טעפי ניט גוט געלעבט. וואס צווישן זיי איז פארגעקומען ווייס איך ניט, נאר איך בין געווען דער וואס האט געמאכט שלום צווישן זיי, כאטש אין דעם מאמענט ווען איך האב זיי צוזאמענגעפירט איז איינע פון זיי שוין געלעגן א טויטע, אט ווי דאס איז פארגעקומען. אין פעטערבורג איז געשטארבן דער שרייבער אנדרייעוויטש, א קריטיקער. קיין גרויסן נאמען האט ער ניט געהאט, געווען נאך יונג און מען האט דערווארט פון אים א סך. זיין פריצייטיגער טויט האט ארויסגערופן טרויער צווישן אונז, זיינע קאלעגן. זונטיק אינדערפרי, אין א קירך ווייט פון צענטער פון דער שטאט, איז פארגעקומען א גאטעסדינסט, פאניכידא, נאך אים. די קירך איז געווען אנגעפילט מיט שרייבער, קריסטן און יידן. אין יענער צייט האט מען אין דער שרייבער פראפעסיע, וואס איז געווען זייער ליבעראל געשטימט, ניט געמאכט קיין אונטערשייד אין רעליגיע. איך האב זיך אביסל פארשפעטיגט, די פאניכידא האט זיך שוין אנגעהויבן, דער שווארצער קאסטן איז געשטאנען אינמיטן דער קירך, הויכע געלע ליכט האבן געברענט ארום און געווארפן טרויעריגע שאטנס. פון רעכטס האט זיך באוויזן א שלאנקע דארע פרוי אנגעטון אין שווארצן, מיט א שווארצן טרויער וואל איבער איר פנים, צוזאמען מיט איר איז געווען א יונגל א יאר צען אלט, ביידע זענען צוגעגאנגען צום ארון אין וועלכן עס איז געלעגן דער פארשטארבענער, זיך אראפגעלאזן אויף די קני און שטיל געזאגט תפילות, דאס איז די אלמנה מיט דעם זון האט עמיצער מיר צוגעשושקעט. די פרוי מיט דעם יונגל זענען צוריק געגאנגען, און באלד פון לינקס האט זיך באוויזן א צווייטע פרוי, אויך אנגעטון אין שווארצן און אויך מיט א יונגל. ביידע זענען צוגעגאנגען צו דעם קאסטן, זיך ארונטערגעלאזן אויף די קני און געזאגט שטילע תפילות. דער ייִנגל האָט אויסגעזען אַ ביסל ייִנגער. דאָס אַלץ איז געווען אַזוי אומדערוואַרט, אַזוי טראַגיש-גראָטעסק, אַז מיר זײַנען געבליבן אָן לשון. אפֿשר, אפֿשר דאַרף עס טאַקע אַזוי זײַן? איך האָב דערזען פֿון ווײַטן אַ פּאָר רייען פֿאַר מיר, דעם ליכטיקן קאָפּ פֿון דער יונגער שרײַבערין טעפֿי. זי איז געשטאַנען לעבן אונדזער פֿרײַנד, דעם זשורנאַליסט לעאָניד גאַברילאָוויטש, אַ קוזין פֿון דעם באַוווּסטן פּיאַנאָ-שפּילער און אים עפּעס צוגעשושקעט אין אױער. לויט דעם שעלמישן אױסדרוק פֿון איר קלוגן פּנים, האָב איך פֿאַרשטאַנען, אַז זי װיצלט זיך, ניט קוקנדיק אױף דער ערנסטקײט פֿון דער אומגעבונג. אַ דין װאַקסן ליכטל האָט געציטערט אין איר פּולכנער פֿאָרזיכטיק לאַכנדיקער האַנט. איך בין צוגעקומען צו גאַבריִלאָװיטשן און שטיל געזאָגט צו אים, פֿאַר װאָס איז טעפֿי דאָ און ניט בײַ איר שװעסטער? איר שוועסטער מירה לאכוויצקאיא איז דאך נעכטן געשטארבן, און איצט אין דעם מאמענט ווערט אויך געהאלטן א גאטעסדינסט נאך איר. געשטארבן? לאכוויצקאיא? אט שטייט עס דאך אין נאוואיע וורעמיא, און איך האב אים געוויזן די צייטונג. גאברילאוויטש האט דורכגעלייענט, געווארן פארזארגט. איך קען דאס איר ניט זאגן, האט ער זיך אפגערופן, זאג דו, איך האָב איר געוויזן די צײַטונג. דער שטיפֿערישער שמייכל איז אין מאָמענט פֿאַרשוווּנדן. איך האָב דאָס ניט געוווּסט, האָט זי געזאָגט. זײַ אַ פֿרײַנד, באַגלייט מיך. דאָס איז דעמאָלט געווען אַ טבֿע בײַ די יונגע שריפֿטשטעלער צו דוצן זיך. מיר זענען אַלע געווען חבֿרים, אַלע באַפֿרײַנדעט, איין זאָרגלאָזע, יונג, גליקלעכע משפּחה. מיר זענען געפארן אליין כמעט א גאנצע שעה, אונזער וואנקא, אזוי האט מען גערופן די איזוואשטשיקעס, האט זיך געשלעפט איבער די פעטערבורגער גאסן, דאס פערדל האט געשאקלט מיט זיין אלטן קאפ, דער איזוואשטשיק האט געשמאקעט מיט די ליפן אויף א מאדנעם אופן, וואס האט זיכער געמיינט, יאג זיך ניט, פערדעלע, האסט צייט, דער בארין איך הייסט עס, ווי עס זעט אויס וועט אונז קיין סך נאטשיי א טיפ ניט געבן, האט נעבעך אליין ניט. אונטערוועגס האט טעפי מיר דערציילט אז זי האט שוין יארן לאנג ניט געזען איר שוועסטער, ניט געוואוסט אפילו אז זי איז קראנק. געפארן זענען מיר ניט אין א קירך, דער טויטער קערפער איז געלעגן אין דער זעלבער מיליטעריש-מעדיצינישער קליניק, וועלכע איז מיר געווען צו גוט באקאנט, דארט איז דאך געשטארבן מיין אומגליקליכער יונגער אנקל יאשע ערליך. ווען מיר זענען ענדליך אנגעקומען, איז דער גאטעסדינסט שוין געווען פארענדיגט, א וועכטער האט ערקלערט אז די פאניכידע איז אפגעהאלטן געווארן אונטן אין קעלער אין דעם טויטן צימער. דער וועכטער האט אונז געפירט איבער לאנגע שמאלע קארידארן און דערנאך אונטן אין דעם קעלער, דא איז געווען האלב טונקל, שטיל און גאר רואיג. ביי דער וואנט אין א שיינעם ווייסן קאסטן אויסגעלייגט מיט באטיסט איז געלעגן, ניין, געשלאפן, א יונגע שיינע דאמע אויסגעפוצט אין ווייסן אזוי ווי צו דער חופה. אירע דיקע האר זענען געווען פארקעמט אין דער גרעסטער אקוראטקייט, א סך ווייסע בלומען טובעראזן זענען געווען אויסגעלייגט אויף איר ברוסט, אנגענעם און גרויזאם איז געווען זייער אראמאט, דער קאַסטן איז געװען אָפּגעטײלט מיט אַ שפּאַניש װענטל פֿון אַנדערע קאַסטנס, װעלכע זענען אױך געשטאַנען בײַ דער װאַנט. איבער דעם טױטן, שײן פֿאַרקעמטן קאָפּ איז געהאַנגען אַ הײליק בילד. טעפֿי האָט זיך אַרונטערגעלאָזן אױף די קני, איך האָב איר ניט געװאָלט שטערן און האָב זיך אָפּגערוקט. זי האָט זיך נישט גערירט, שטיל און קאַרג געװײנט און געשושקעט עפּעס צו דער טױטער. פארוואס שטייסטו אזוי ווייט? האב איך צו איר געזאגט, קום צו נענטער! דאס וואג איך ניט צו טאן האט זי מיר, אדער אפשר זיך אליין געענטפערט, זי איז ברוגז אויף מיר. איך בין צוגעגאנגען צום קאסטן, ארויסגעריסן פון דעם בוקעט בלומען, וואס איז געלעגן אויף מירא'ס ברוסט, א קליין צווייגל און דאס געגעבן טעפין. זי גיט דאָס דיר, האָב איך געזאָגט. מיט ביידע הענט האָט עפֿי זיך אָנגעכאַפּט אָן דעם ווײַסן צווײַגל פֿון בוקעט און זיך היסטעריש צעוויינט. איצט איז זי יאָ צוגעקומען נענטער און געגלעט דעם ראַם פֿון דעם באַטיסטענעם קאַסטן און עפֿי שטיל געבעטן בײַ דער טויטער שוועסטער. איך האָב ניט געוואַגט צוצוהערן זיך. דאָס איז געווען דער סוד פֿון טויט. אין דער רעדאקציע פלעגט אמאל זיך באווייזן א קליין וויקסיג מענטשל מיט א גלאט ראזירטן פנים און שנעלע נערוועזע באוועגונגען. איך האב קיינמאל ניט געהערט אז א מענטש זאל רעדן מיט אזא מעכטיגער שטימע. בורדעס, אונזער פאליטיקער, האט מיר דערקלערט, דאס איז קאנסטאנטין לדוב. איר האט דאך געהערט פון לדוב'ן, דעם דיכטער. פֿריִער האָבן אים געדרוקט די דיקע, מאָנאַטלעכע ערנסטע זשורנאַלן, איצט דרוקט מען אים שױן װײניקער. מען האָט געהאָפֿט, אַז דאָס װעט זײַן אַ צװײטער נאַדסאָן. נײן, קײן נאַדסאָן װעט שױן פֿון אים ניט אַרױסקומען. און װײסט איר פֿאַר װאָס? בורדעס האָט געמאַכט אַ כיטרן פּנים. אײן אױג זײַנס איז געװאָרן קלענער, די שטים איז אַריבער אױף אַ קװיטש. איך װעל אײַך דאָס זאָגן. ווייל ער איז אוועק פון בארג סיני און איז געגאנגען מיט דעם וועג פון געקרעציגטן, אט פארוואס. איך האב שוין גוט געוואוסט בורדעסעס מאדנעם מאניר צו רעדן און איך האב זיך ערקונדיגט, איר מיינט צו זאגן אז ער האט זיך גע'שמד'ט, יא, דאס וויל איך טאקע זאגן, דימינקא, אזוי האט ער מיך גערופן, פארדרייט פון דימוב, זיין אמת'ער נאמען איז ראזנבלום. אן א גאט אין הארצן קאן מען קיין לידער ניט שרייבן. רעווען קאן מען דאס יא. ראזענבלום האט געקאנט אפשר ווערן א צווייטער נאדסאן, אבער לדוב דער משומד קיינמאל ניט. אזוי האט גערעדט א מענטש וואס איז אליין געווען א גע'שמד'טער. מיר איז אויסגעקומען צו טרעפן זיך אין מיין לעבן מיט אסאך משומדים. מער ווי איך האב דאס געוואלט. נאר א מער טראגישע פיגור ווי דער דאזיגער באריס פאוולאוויטש בורדעס פון ווילנע איז מיר ניט אויסגעקומען צו טרעפן. דאס איז געווען א מענטש מיט אן אפגעברענטער פארקריפלטער נשמה, מיט א הארץ וואס האט ניט געקלאפט ווי ביי אלע מענטשן, נאר געציטערט, א מאדנער טשיקאווער און גראטעסקער מענטש פון א קלאון און א מארטירער, א מענטש וואס האט אויף זיך געקוקט ווי אויף א קרבן און וועמען אנדערע האבן געהאלטן פאר א פאררעטער. שוין א פאר טעג נאכדעם ווי איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן אין דער צייטונג בירזשאוויע וויעדאמאסטי האט איזמאילאוו, אונזער ליטערארישער קריטיקער, זעענדיג אז איך חבר זיך מיט בורדעסן, געזאגט צו מיר, זייט פארזיכטיג מיט דעם מאן, חבר'ט זיך ניט מיט אים. איך האב ניט פארשטאנען וואס ער וויל מיט דעם זאגן. איז דאס צוליב דעם וואס בורדעס איז א געשמדטער וואס זשע גייט דאס אן אים דעם קריסט דעם פראוואסלאוונע איזמאילאוו? בורדעס האט באמערקט אז איך בין געווארן אפגעקילט צו אים, איך מייד אים אויס, און געזאגט צו מיר איך זעה אז מען האט שוין אייך אנגעהעצט אויף מיר נו זאל אייך גאט מוחל זיין. ארויסגערעדט האט ער דאס מיט אזא אינערליכן ווייטאג, אז איך האב זיך פשוט פארשעמט. טאקע, פארוואס הער איך זיך צו וואס פרעמדע מענטשן רעדן, און נעם עס אן בלינדערהייט, אן קריטיק, און וויל גארניט אויסהערן די צווייטע זייט? אפשר איז דא פאראן א טעות, א מיספארשטענדעניש, און איך האב ווידעראמאל אנגעהויבן חבר'ן זיך מיט בורדעס'ן, טראכטנדיג ביי זיך אז ער וועט מיר עפעס קלארמאכן. ווייל אט ווייסט ער דאך אז מען האט אים בארעדט, אבער אומזיסט האב איך געווארט, ער האט גארניט דערקלערט און וואס ווייטער אלס מער האט ער זיך ניט וויסענדיג געמאכט, ביז ענדליך איך און אלע מענטשן ארום אים האבן אים דאס פארגעסן און איגנארירט אלע טונקעלע קלאנגען וואס זענען געווען פארשפרייט וועגן אים. די קלאנגען און באשולדיגונגען זענען געווען ווייט ניט קיין לייכטע, ניט מיט דער האַנט אַװעקצומאַכן. שטילערהײט האָט מען זיך איבערגעגעבן, אַז בורדעס האָט אַ צײַט געדינט אין דער רוסישער געהײם-פּאָליצײ אין דער אָכראַנקע, און טאַקע װעגן דעם, און ניט װעגן זײַן שמדן זיך, האָט מיר געװאָרנט דער ערלעכער איזמאַילאָװ אױך פֿון עטליכע אנדערע מענטשן איז מיר אויסגעקומען צו הערן די זעלבע באשולדיגונג. כ'מוז זאגן אז ניט איך, ניט איזמאילאוו, קיינער ניט ארום בורדעסן האט ניט געפילט די האנט פון דער אכראנע, סיידן פאר זאכן און טעטיקייט וואס פאר וועלכע מיר אליין זענען געווען שולדיג. און בורדעס האט זייער לייכט געקאנט מיר ברענגען א שאדן ווען ער וואלט נאר געוואלט. אבער קיינער האט דורך בורדעסן ניט געליטן, טא וואס זשע פאר א דינער פון דער געהיים פאליציי איז ער געווען? און דאך, עפעס איז געווען אין די אלע פארעקשנטע קלאנגען געווען, אפשר אמאל, מיט יארן צוריק, נישט אין מיין צייט, פארדעם ווי איך האב זיך באפריינדעט אט מיט דער פארברענטער, צעפלאצטער, אויפגעריסענער נשמה, איין מאל, אין אן אנפאל פון סענטימענטאלקייט, בורדעס איז געווען זייער סענטימענטאל ווי די מערסטע משומדים זענען, האט ער מיר דערציילט א דראמאטישן עפיזאד פון זיין פארקריפלט לעבן. איך בין געווען ניט מער ווי ניין יאר אלט האט ער דערציילט, איך זע זיך אליין ווי איך לויף אריבער א ברייטע פוסטע ווילנער גאס, איך לויף דאס פון אונזער שטוב אין חדר, עס איז זומער, די זון גייט אונטער, גאלדענער שטויב שטייט אין לופט, און אזוי ווי די גאס איז גאר פוסט, שרעק איך זיך און לויף גיכער, און עס דאכט זיך מיר אויס אז עמיצער יאגט זיך נאך מיר, אדער וועט באלד אנהייבן זיך יאגן, אין דעם מאמענט דערהער איך א שטימע וואס שרייט מיר נאך, דו וועסט זיך אמאל שמד'ן! די שטימע האט גערעדט צו מיר אזוי דייטליך, מיט אזא פעסטער איבערצייגונג, אז איך בין געבליבן שטיין ווי א פארגליווערטער און זיך אומגעקוקט עטליכע מאל. ווער רעדט עס אזוי צו מיר? וואו איז ער? באלד אבער האב איך פארשטאנען אז די שטימע שרייט ארויס פון מיר אליין. איך האב זיך ביטער צעוויינט. פון דעם מאמענט אן האב איך שוין געוואוסט מיין צוקונפט. וואס האט מיך געצויגן צו בורדעסן? צווישן אונז איז געווען כמעט צוואַנציק יאר אן אונטערשייד, אבער איך בין מיט אים געווארן באפריינדעט מער ווי מיט אימיצן אנדערש פון דער רעדאקציע אדער פון מיין אינסטיטוט. זיין פארוואונדעטע נשמה האט געציטערט אזוי בלוטיג, אז עס איז געווען שווער זיך צו באפרייען פון דעם איינדרוק. א געטרייער זון פון דער פראוואסלאוונער קירך האט ער געהאסט די קירך, די פּראַוואָסלאַוויע, דעם גלח, דאָס קריסטלעכע גאָטעסדינסט מיט אַ טיפֿן, צאָרנדיקן האַס. ער האָט זיך אָפּגעריסן פֿון ייִדנטום און גערעדט און געטראַכט נאָר פֿון ייִדישקייט. אינטעליגענט, קלוג, באַלעזן, אַ קענער פֿון שפּראַכן, אַ גוטער קענער פֿון תּלמוד, אַזוי האָט ער געלעבט אין אַ געמישטער אַטמאָספֿערע פֿון אַ פֿאַרקריפּלטן אידעאַליזם און פֿון קליין-בירגערלעכן געלט-מאַכן, יעדע געדרוקטע שורה זיינע איז באצאלט געווארן מיט א פיאטאק, פינף קאפיקעס, און ער האט געציילט אויף וויפיל פיאטאקעס ער האט געווארנט עסטרייך אז זי זאל ניט אנעקסירן באסניע און הערצאגאווינע פראפערן. דעם ארויסגעבער פון דער צייטונג האט ער געהאסט אזוי ווי נאר איין משומד קאן האסן א צווייטן. בורדעס האט געהאט די שלעכטע טבע צו זאגן איין זאך אין די אויגן און עפעס אנדערש הינטער די אויגן, אויך מיט מיר, זיין דימינקא, האט ער געטון דאס זעלבע, איך האב עס גוט געוואוסט אבער געמאכט זיך ניט וויסנדיג ווי כארקטעריסטיש דאס איז געווען, ווי פסיכאלאגיש אזוי צו זאגן, נאטירליך, האבנדיג פארראטן זיין גאט איז ער ארומגעגאנגען מיט פארראטן מענטשן. און דאך האט ער ליב געהאט מענטשן פונקט אזוי ווי ער האט געליבט און געדינט דעם גאט פון וועלכן ער איז אנטלאפן און געקומען צוריק דורך דער הינטער טיר. בורדעס איז געווען פארהייראט צו א בלאנדער שטילער קריסטין, אן אמת'ע פראוואסלאוונע, מיט דעם טיפישן נאמען סעראפימא טיכאנאוונא. פון וואנען האט דער ווילנער איד גענומען די פרוי? ווי אזוי האט זי איינגעוויליגט חתונה צו האבן מיט דעם פארשוין? צווישן ביידע מענטשן איז גארניט געווען קיין צוזאמענהאנג, זי האט קיין אנונג ניט געהאט וועגן דעם וואס אזאנס ער שרייבט, קיינמאל ניט געלייענט זיינע פיאטאק ארטיקלען, און ווען זי וואלט זיי שוין יא געלייענט וואלט זי זיי סיי ווי גארניט פארשטאנען. ווען צו בורדעסן פלעגן קומען געסט, און ער האָט ליב געהאַט געסט, פלעגט זי זיך ניט באַווייזן. קיינמאָל האָט זי אים ניט באַגלייט ווען ער איז געגאַנגען צו גאַסט. אַ סך פון זיינע פריינד האָבן אינגאַנצן ניט געוואוסט אַז ער איז פאַרהייראַט. עס איז פאַרגאַנגען אַ היבש ביסל צייט ביז איך האָב אויסגעפונען, און דאָס אויך ניט אויף געוויס. אז בורדעס און סעראפימא זענען גארניט געווען פארהייראט. אויב אזוי ווערט דאך די רעטעניש נאך אומפארשטענדליכער, וואזשע האט זיי פארט צוזאמענגעהאלטן? בפרט איר א יונגע, א שטילע און גארניט קיין מיעסע פרוי, וועלכע האט לייכט געקאנט געפינען עמיצן אנדערש, ניט דעם העסליך אויסזעענדיגן דערצו נאך קראנקן מענטשל. קיין קינדער האבן זיי פארשטייט זיך ניט געהאט, ווייל ווי קומט אזא כמעט קאריקאטור אויף א מאן, ווי מיין פריינד איז דאס געווען צו האבן קינדער? איינמאל האט ער זיך צוקריגט מיט עמיצן אין דער רעדאקציע, ער האט אנגעכאפט דעם טעלעפאן בוך און מיט זיין רעכטער האנט געמאכט א באוועגונג צו ווארפן דאס בוך אויף זיין שונא. אוי וויי! די דאזיקע באוועגונג איז געווען פאטאל פאר זיין דין שוואך הענטל, ער האָט זיך אױסגעלינקט די האַנט און געלאָזט פֿאַלן דאָס בוך מיט אַ װילדן געשרײ, איך האָב צעבראָכן מײַן האַנט צוליב אײַך, מערדער װאָס איר זײַט! מען האָט געדאַרפֿט רופֿן אַ דאָקטער, װעלכער האָט אײַנגעשטעלט די האַנט אױפֿן ריכטיקן פּלאַץ און דערבײַ זיך אײַנגעהאַלטן ניט צו לאַכן. אלזא, אן קינדער. אבער א שיינעם ווייסן הונט האט דאס פארל יא געהאט. דאס איז געווען אן אינטעליגענטער הונט און געהייסן האט ער טשארלי, אן ענגלענדער. טשארלי האט זייער ווייניג געהאלטן פון זיין באלעבאס, און דער באלעבאס האט איגנארירט דעם הונט. ניין. דאס היימלעבן איז ביי בורדעסן קיין דערפאלג ניט געווען. אזוי ניט געראטן איז עס געווען אז איינמאל קוקנדיק מיט א פארקרימטן אויג און מאכנדיק א כיטרע פנים האט ער צו מיר געזאגט, איך גיי אין גיכן חתונה מאכן מיין ווייב. דאס האט זיכער געקלונגען פאראדאקסאל, אבער ביי אים איז דאך אלצדינג פאראדאקסאל, אומגלויבליך, כמעט אומנאטירליך. נו, זאל זיין מיט מזל, האב איך זיך אפגערופן מיט ניט גאנץ פריי פון סארקאזם, וואס ער האט זיכער אויפגעכאפט, און ווער איז דער חתן? אוי, דער חתן איז א פיינער מענטש, גאר א פיינער, זעט אויס צו זיין אן אנשטענדיגער מאן, איר קענט אים? אוודאי קען איך אים, ער קומט דאך אפט זי באזוכן, האט בורדעס מיר ערקלערט, און א שטילער מענטש אויך, דוכט זיך אז ער טרינקט ניט, און איך וואג ניט דאס צו פרעגן ביי אים, אבער ער האט א זיכערע א גוטע שטעלע, א זיכערע שטעלע איז אמאל בעסער ווי געלט, וואס איז דאס פאר א שטעלע? ער איז א זשאנדאר!

דאָס אומשולדיקע, דאָס קינדישע איז אויך געווען אַ טייל פֿון זײַן קאָמפּליצירטער נאַטור. בורדעס איז געבליבן אַליין און נאָך מער צוגעטוליעט זיך צו מיר, צו די שטעמבערס, צו דעם באַוווּסטן שרײַבער וואָלינסקי, צו טעאַטער-קונסט, צו פּאָליטיק. פֿון סעראַפֿימען האָט ער מער קיינמאָל ניט גערעדט, זי איז פֿאַרשוווּנדן אַזוי ווי אין וואַסער אַרײַן. אנהייב אקטאבער האט בורדעס געזאגט צו מיר מיט א העלקייט אין די אויגן, איך האב שוין געקראגן מיין אויסלענדישן פאס, קומענדיגן דינסטאג פאר איך אוועק. וואוהין אייגנטליך פארט איר? האב איך אים געפרעגט. צו ערשט פארשטייט זיך קיין בערלין, דערנאך קיין האלאנד, איך גיי דאך פארברענגען מיין אורלויב אין אנטווערפן.

ציל, צו קענען דארט דאוונען, ווייל עס איז דאך געקומען ראש השנה און דערנאך דער יום טוב פון די ימים טובים יום כיפור. אין פעטערבורג האט ער ניט געקאנט באווייזן זיך אין שול, ווייל מען האט דאך געוואוסט ווער ער איז, ער האט מורא געהאט פאר א סקאנדאל, און ניט נאר די יידן וואלטן געקאנט מאכן א סקאנדאל, די קריסטן און די פאליציי, ווארום צו זיין אפיציעל א קריסט און קומען דאוונען אין שול איז געווען א פארברעכן.

גאט, פון וועמען ער האט זיך אפגעווענדט אין רוסלאנד, אבער וועלכער ווארט אויף אים אין דער אלטע שול פון אמסטערדאם. אין דער זעלבער שול האבן נאך אקאסטא און שפינאזא געדאווענט, און דארטן האט מען זיי אריינגעלייגט אין חרם. און רעכט אויף זיי, גייט ניט קעגן יידנטום, טוט תשובה, קלאפט זיך אין ברוסט, דאווענט און פאסט. יא, אוודאי וועט ער פאסטן, וויאזשע דען אנדערש?

אט די גייסטיגע איינשפריצונג האט אים אויפגעהאלטן שפעטער דעם גאנצן פעטערבורגער רוישיגן זודיגן ווינטער, דעם זומער, ביז דעם אנדערן אסיען ווען עס איז שוין ווידער געווען צייט צו פארן צו כל נדרי, יאגן זיך נאך דעם שאטן פון אקאסטא וועלכער האט אמאל געקעמפט מיט בורדעס'ס געוועזענעם גאט. זיכער האט ער זיך דארטן געשאפן אפאר באקאנטע, אפשר אויך פריינט, ער האט קיינמאל ניט גערעדט וועגן זיי, זיכער האבן זיי ניט געוואוסט אז אט דער פרומער הויך-אינטעליגענטער רוסישער ייד, מיט די אומרוהיג-נאיווע פאררעטעריש-קינדישע אויגן, מיט דער אומישנער בערדל, מיט די אומישנע קוטשעראווע שמוציג-ברוינלעכע האר, איז נעבעך א וויקרעסט, א משומד, ווי האט זיי דארט געקאנט קומען אין קאפ אריין אזא געדאנק, דערפאר האט ער דא אויך ניט גערעדט וועגן די דארטיגע, עס זאל ניט זיין קיין שום פארבינדונג צווישן פעטערבורג און אמסטערדאם, צווישן דא און דארט, אזוי האט ער שוין איינגעשטעלט זיין פארקריפלט לעבן. דא האט געמיינט די צייטונג פראפערס פיאטאקעס, זשאנדארמען און ליגנס, ליגנס, דארטן האט געמיינט זעליגקייט, אידעאליזם, אידנשקייט און אמת, אבער זיין שווער באצאלטער אמת איז דאך אויך געווען א שטיקל ליגן, ווייל דארטן האט ער דאך געטראגן א מאסקע, פארשטעלט זיך, באהאלטן אונטער דעם טלית דעם צלמל זיינעם, וועלכער כאטש ער האט אים ניט געטראגן האט געשניטן זיינע שמאלע שוואכע פלייצעס ווי מיט מעסערס. דארטן האט ער גענארט מענטשן, אבער ניט גאט. דא האבן מענטשן געוואוסט דעם אמת וועגן אים, אבער ליגנס האט ער געזאגט צו גאט, צו ביידע געטער, צו דעם אלטן דעם ווילנער און דעם נייעם דעם פעטערבורגער, דעם נאר וואס פון אים אדאפטירטן. אזוי האט געבלאנדזשעט און זיך פארבלאנדזשעט זיין ארעמע נשמה. דער ריס וואס זיין שמד האט געמאכט אין זיין הארצן האט געהאלטן אין איין וואקסן און געווארן אלץ טיפער מיט יעדער געלעגנהייט, מיט יעדער סיטואציע, ביז ער האט שוין אליין ניט געקענט אונטערשיידן די מאסקע וואס איז צוגעוואקסן צו אים ווי א צווייט פנים פון דעם פנים וועלכן ער האט געטראגן ווי א מאסקע. פון דארטן האט ער קיינמאל ניט געשריבן אפילו ניט קיין פאסטקארטל. פאר אים איז די וועלט געווען שטרענג אפגעשניטן פון דער אנדערער, דער הינטער-ווערזשבאלאווא וועלט.

ווען איך בין אין אוונט אריין אין זיין שטוב האב איך דערהערט דעם ניגון פון רצה פון סירוטה געשפילט אויף א גראמאפאן.